בעזרת השם יתברך, מסכת תענית דף י, מ'הייבט אן דף י עמוד א', אויבן, תני רבנן, זאגט די הייליגע גמרא, תני רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, ארץ ישראל נבראת תחילה, וכל העולם כולו נברא לבסוף, דער רבונו של עולם כביכול האט קודם באשאפן ארץ ישראל, און נאר נאכדעם האט ער באשאפן אלע אנדערע לענדער, שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק עד לא עשה ארץ וחוצות, קודם שטייט ארץ, נאכדעם חוצות, קודם האט דער רבונו של עולם באשאפן ארץ ישראל, און נאר נאכדעם חוצות חוץ לארץ, זאגט די ברייתא ווייטער, ארץ ישראל משקה אותה הקדוש ברוך הוא בעצמו, וכל העולם כולו על ידי שליח, ארץ ישראל איז דער רבונו של עולם אליין משקה, ער אליין גיסט די וואסער זאל רעגענען דארט, און אלע אנדערע פלעצער איז נאר דורך א שליח, שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק, הנותן מטר על פני ארץ, ושולח מים על פני חוצות, אז די רבונו של עולם איז א נותן מטר אויף ארץ ישראל, אבער אויף אלע אנדערע לענדער איז שולח מים מיט א שליח. ווייטער זאגט די ברייתא, ארץ ישראל שותה מי גשמים, וכל העולם כולו מתמצית. ס'טייטש מי גשמים, גשם אליין, די ריכטיגע גשם, ריכטיגע רעגן, רעגנט נאר אין ארץ ישראל. אלע אנדערע לענדער קריגן נאר פון די שריים. שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק הנותן מטר על פני ארץ וגומר, און די פסוק ווי מ'האט געזען די המשך, ושולח מים על פני חוצות, אין ארץ ישראל ווערט עס גערופן מטר, אין חוצות, אין חוצות ווערט עס גערופן מים, זעהן מיר די עיקר די מטר, די רעגן, קומט נאר אן אין ארץ ישראל, ווייטער זאגט די ברייתא ארץ ישראל שותה תחילה, וכל העולם כולו לבסוף, קודם קריגט ארץ ישראל רעגן, און דאס רעשט שפעטער, חוץ לארץ שפעטער, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, הנותן מטר על פני ארץ וגומר, און נאר נאכדעם שטייט ושולח מים על פני חוצות, פירט די ברייתא אויס, משל, לאדם שמגבל את הגבינה, א משל א מענטש מאכט קעז, נוטל את האוכל, ומניח את הפסולת, ער נעמט די קעז און לאזט איבער די וואסער דארט, ווען מען מאכט קעז בלייבט איבער אסאך וואסער, די זעלבע זאך די רעגן, איז ארץ ישראל נעמט די עיקר די קעז די עיקר רעגן קומט אין ארץ ישראל און דאס רעשט די שריים בלייבט פאר חוץ לארץ. זאגט די גמרא ווייטער אמר מר מ'האט מען נעכטן געזעהן ממתקין הן בעבים ס'טייטש מ'האט נעכטן געזעהן א מחלוקת ר' לעזער ר' שיע פון ווי קומט די רעגן ר' לעזער האט געזאגט ס'קומט פון דער ערד און ר' שיע האט געזאגט ס'קומט פון די הימל פון די מים העליונים האט ר' שיע געפרעגט פון ר' לעזער ווי קענסטו זאגן ס'קומט פון די ערד פון די אוקיינוס לכאורה די אוקיינוס איז דאך זאלץ וואסער און ווען ס'רעגנט רעגנט נישט קיין זאלץ וואסער האט ר' לעזער געענטפערט אז ממתקין הן בעבים אין די וואלקן ווערט עס זיס פרעגט יעצט די גמרא מנליה, ווי ווייסט מען טאקע אז דער זאלץ וואסער ווערט זיס אין די וואלקענעס? דאמר רבי יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן כתיב, ווייל שטייט אין פסוק, איז אזוי, ס'איז דא צוויי פסוקים, ס'איז דא צוויי קאפיטלעך בעצם, קאפיטל י"ח אין תהלים הייבט זיך אן למנצח לעבד השם לדוד אשר דיבר להשם את דברי השירה הזאת, ס'ווערט גערופן די קאפיטל ווערט גערופן שירת דוד, יעצט אין שמואל ב' שטייט כמעט די זעלבע פסוקים די זעלבע לשון די זעלבע קאפיטל, נאר ס'איז דא כל מיני ווערטער וואס איז אנדערש דא פון דא, און ס'איז איינע פון די חילוקים וואס איז דא צווישן די צוויי, צווישן די צוויי פסוקים, פון שירת דוד איז אזוי, אין איין פסוק אין תהלים שטייט כתיב חשכת מים עבי שחקים, חשכת מים דאס איז די טונקלקייט פון די וואסער עבי שחקים דאס איז די דיקע וואלקענעס, דאס הייסט די דיקע וואלקענעס זענען טונקל, וכתיב אין שמואל שטייט כמעט די זעלבע ווארט אבער אנשטאטס חשכת מים שטייט דארט חשרת מים עבי שחקים, נעכטען האבן מיר געזעהן חשרת דאס איז אן ענין פון א זיפ ווייל די וואלקענעס זענען א זיפ וואס שפרייטן אויס די וואסער, איז היות עס איז דא דא צוויי ווערטער אין איין פסוק שטייט חשכת אין א אנדערע פסוק שטייט חשרת. דרשנ'ט רבי יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן, שקול כף ושדי אריש, וקרי ביה חכשרת, וואס טייטש, מען נעמט די צוויי ווערטער און מען מישט זיי צוזאמען, מען נעמט די כף פון דא און די רייש פון דא מען מאכט איין ווארט, ווערט א ווארט חכשרת, חכשרת איז א לשון פון הכשרת, ס'איז מוכשר, דהייני אז די וואסער ווערט מוכשר אין די וואלקענעס, ווייל ווילאנג ס'איז אונטן די וואסער איז עס זאלציג, אין די וואלקענעס ווערט עס מוכשר צוריק אראפצוקומען ס'ווערט נארמאלע וואסער, און פון דא איז א לימוד א מקור אז ממתקין הן בעבים, די וואסער ווערט זיס אין די וואלקענעס. זאגט די גמרא יעצט ורב שיע בהני קראי מאי דריש בהו, וואס טוט רב שיע מיט די פסוקים? לכאורה איז דא צוויי פסוקים, איין פסוק שטייט חשכת, די אנדערע חשרת, ער קען דאך נישט צאמשטעלן די צוויי ווערטער, זאגן חכשרת אז ס'ווערט מוכשר, ווייל רב שיע האלט דאך אז די רעגן קומט פון אויבן נישט פון אונטן, און ממילא סתם אזוי איז נישט קיין זאלץ וואסער, נאר וואס דען ענפערט די גמרא, סבר לה כי הא דכי אתא רב דימי, אמר אמרי במערבא רב דימי האט נאכגעזאגט פון די חכמים אין ארץ ישראל אז נהור ענני זעירין מוהי, אז טאמער די וואלקענעס זענען ליכטיג, וואס טייטש דינע וואלקענעס מען קען זעהן די זון דורך די וואלקענעס איז א סימן ס'איז דא גאר ווייניג וואסער אין די וואלקענעס חשוך ענני סגיין מוהי טאמער די וואלקענעס זענען טונקל איז א סימן עס איז אנגעפילט מיט וואסער איז דאס דרש'נט רב שיע פון די חשכת מים עבי שחקים אז ווען ס'איז חשכת מים עבי שחקים די וואלקענעס זענען טונקל איז א סימן אז ס'גייט אראפקומען אסאך רעגן יעצט וואס טוט ער מיטן חשרת זאגט רש"י טאקע חשרת איז עפעס אנדערש אינגאנצן, חשרת אזוי ווי מען האט נעכטן געזען, חשרת איז א ענין פון א זיפ, אז די וואלקענעס זענען ווי א זיפ זיי שפרייטן אויס די וואסער איבעראל. זאגט אונז די גמרא ווייטער, כמאן אזלא הא דתניא, ווי וועם גייט די קומענדיגע ברייתא, מען האט דאך געזען די מחלוקת רבי אליעזר ורב שיע, איז ווי וועם גייט די קומענדיגע ברייתא, שטייט אין די ברייתא, מים העליונים במאמר הם תלויים, אז די מים עליונים וואס די אייבערשטער האט אפגעשיידט די מים התחתונים פון די מים עליונים ביי מעשה בראשית, איז די מים עליונים שטייט אויף וואס שטייט עס? שטייט במאמר, וואס טייטש דער רבונו של עולם האט געזאגט ס'זאל בלייבן שטיין, און ס'הענגט אזוי אין די לופט די מים עליונים, ופירותיהן מי גשמים, די פירות פון די מים עליונים ווי רש"י איז מסביר, נישט פשט יעדע מאל ס'רעגנט רינט אראפ פון די מים עליונים ס'ווערט ווייניגער און ווייניגער, ניין, די פירות טייטש די וואסער פון אויבן שוויצט און געבט ארויס אזוי פירות, די פירות דאס איז די רעגן, איז די פירות פון די מים עליונים איז מי גשמים, שנאמר, און די ברייתא דרש'נט עס דאך פון א פסוק, וואס שטייט אין פסוק מפרי מעשיך תשבע הארץ, וואס טייטש דער פסוק ווי די ברייתא דרש'נט עס, איז מפרי מעשיך די פירות פון די מעשים, וואסערע מעשים רעדט מען דא, מען רעדט די מים עליונים דאס ווערט גערופן מעשיך, איז די פירות פון די מעשיך איז תשבע הארץ קומט אראפ רעגן דאס איז משביע די ארץ, איז ווער איז טאקע דער וואס דרש'נט אזוי דער פסוק כמאן? כרב שיע, טאקע אזוי ווי רב שיע וואס האלט אז דער רעגן קומט פון די מים עליונים. פרעגט די גמרא און רב לעזער, וויאזוי דרשנ'ט רב לעזער דער פסוק מפרי מעשיך תשבע הארץ? זאגט די גמרא רב לעזער האלט ההוא במעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא דכתיב, וואס טייטש דער פסוק רעדט נישט מפרי מעשיך די פירות פון מעשיך פון די מים עליונים, ניין, ס'גייט ארויף אויף אלע מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא, אז וואס אז דער רעגן קומט ממעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא, ווען דער רבונו של עולם האט באשאפן די וועלט, האט ער באשאפן א מים עליונים, א מים התחתונים, א אוקיינוס, פון די אוקיינוס ווערט וואלקענעס, פון דעם קומט רעגן, אלעס איז דא נכלל אינעם פסוק מפרי מעשיך תשבע הארץ. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אמר רב יהושע בן לוי, האט רב יהושע בן לוי געזאגט, כל העולם כולו מתמצית גן עדן הוא שותה, די גאנצע וועלט טרינקט פון די שיריים פון גן עדן, מפרשים מוטשען זיך טאקע, מען האט דאך פריער געזען פון שיריים פון ארץ ישראל, דא זעט מען פון שיריים פון גן עדן, איז טוט זיך שוין די מפרשים, טייל זאגן טאקע אז ארץ ישראל טרינקט פון די שיריים פון גן עדן און די וועלט טרינקט פון די שיריים פון ארץ ישראל, אבער על כל פנים, רבי יהושע בן לוי לערנט ארויס פון א פסוק, שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק, ונהר יוצא מעדן וגומר, און ווי רש"י זאגט די פסוק זאגט דארט ווייטער להשקות את הגן ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים, וואס טייטש ס'קומט ארויס א טייך פון עדן, אין עדן איז דא די גן עדן, די גן פון עדן, די גארטן אין עדן איז א זעכציגסטל פון עדן, ס'טייטש עדן איז ריזיג גרויס, די גן עדן איז א זעכציגסטל פין דעם, און די וועלט איז א זעכציגסטל פין גן עדן, און ממילא די טייך די נהר היוצא מעדן איז גענוג משקה צו זיין די גן עדן א זעכציגסטל פין דעם, און ממילא די שיריים פין גן עדן איז אויך גענוג אנצוטרינקען די וועלט, איז די וועלט טאקע שותה, די וועלט טרינקט פין די תמצית פין די שיריים פין גן עדן, תנא זאגט טאקע די גמרא אז עס שטייט אין א ברייתא, מתמצית בית כור, שותה תרקב, תרקב דאס איז תרי און קב, דריי קב, תרקב מיינט דריי קב, איז די תרקב איז א זעכציגסטל פון א כור, און ממילא אז מען נוצט א כלי אנצוטרינקען א בית כור, ס'טייטש טאמער אין די כלי גייט אריין גענוג וואסער אויף אנצוטרינקען א גאנצע בית כור, זאגט די ברייתא די שיריים פון דעם איז גענוג אנצוטרינקען א תרקב, ס'טייטש די שיריים פון דעם איז גענוג אנצוטרינקען א שטח וואס א זעכציגסטל אזוי גרויס פונעם בית כור, און במילא די זעלבע ענין איז דא מיט די גן עדן און די וועלט, ס'טייטש אזוי ווי די וועלט איז דאך א זעכציגסטל פון גן עדן, און במילא טאקע די שיריים פון גן עדן איז גענוג אנצוטרינקען די גאנצע וועלט, ברענגט יעצט טאקע די גמרא תנו רבנן, מ'האט געלערנט א ברייתא, ארץ מצרים הוה ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה, מצרים איז פיר הונדערט פרסה אויף פיר הונדערט פרסה, והיא אחד משישים בכוש, מצרים איז א זעכציגסטל פון כוש, ס'טייטש כוש איז זעכציג מאל גרעסער, וכוש אחד משישים בעולם, כוש איז א זעכציגסטל פון די וועלט, ועולם אחד משישים בגן, די וועלט איז א זעכציגסטל פון גן עדן, וגן אחד משישים לעדן, גן עדן איז א זעכציגסטל פון עדן אליין, ועדן אחד משישים לגיהנום, און עדן איז א זעכציגסטל פון גיהנום, נמצא כל העולם כולו ככיסוי קדרה לגיהנום, זעהט מען אז די וועלט איז ממש א כיסוי קדרה, ס'איז גארנישט מיט נישט כלפי די גיהנום, ויש אומרים, ס'דא וואס זאגן גיהנום אין לה שיעור, א גיהנום איז דאך סאך גרעסער, ויש אומרים עדן אין לה שיעור, אז עדן איז אויך סאך גרעסער, זאגט די גמרא, אמר רב אושעיא, האט רב אושעיא געזאגט, מאי דכתיב, וואס שטייט אין פסוק, שוכנת על מים רבים רבת אוצרות, וואס דאס גייט ארויף אויף בבל, איז פשט אין פסוק איז אזוי, מי גרם לבבל שיהו אוצרותיה מלאות בר, ווער איז גורם, וואס איז גורם, אז די אוצרות, די אוצרות פשט דארט ווי עס ליגט די תבואה, די אוצרות פון בבל, זאלן זיין אזוי אנגעפאקט מיט תבואה, הווי אומר מפני ששוכנת על מים רבים, ס'טייטש היות וואס ס'זיצט אויף אסאך וואסער, ווייל בבל איז די נידריגסטע פלאץ אין די וועלט, און ממילא אלע וואסער קומט אן קיין בבל אפילו ס'רעגנט נישט דארט, און דערפאר איז די אוצרות פון בבל אנגעשטאפט מיט תבואה, און דאס מיינט די פסוק וואס די פסוק גייט ארויף אויף בבל, שוכנת על מים רבים, איז פארדעם איז רבת אוצרות, זענען די אוצרות אנגעפילט, אמר רב, זאגט טאקע רב, עתירה בבל, בבל איז רייך, דחצדא בלא מיטרא, ווייל דארט שניידט מען תבואה אפילו ס'רעגנט נישט אזוי ווי מ'האט געשמועסט, ווייל די ערד איז זייער נאס. אמר אביי, אביי זאגט אויך אזוי, נקיטינן אונז האמיר במסורה אז טובעני ולא יובשני, אז בבל איז א נאסע פלאץ און נישט קיין טרוקענע פלאץ, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, בשלושה במרחשון שואלין את הגשמים, פון ג' חשון הייבט מען אן זאגן ותן טל ומטר, רבן גמליאל אומר, בשבעה בו, ז' חשון הייבט מען אן, און ער איז מסביר א טעם טאקע פארוואס מען הייבט אן ז' חשון, ווייל חמשה עשר יום אחר החג, כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת, ס'טייטש ז' חשון איז פֿופֿצן טאג נאך שמיני עצרת, טאמער תשרי איז א מלא, וואס רוב יאר איז תשרי א מלא, און ממילא ווארט מען ביז פֿופֿצן טאג נאך שמיני עצרת, ווייל ס'געדויערט פֿופֿצן טאג צו גיין פון ארץ ישראל ביז נאך נהר פרת, און ממילא אפילו די וואס וואוינען נאך נהר פרת זאלן קענען אנקומען אהיים פאר ס'רעגנט, ס'טייטש יעדער האט עולה רגל געווען, מען דארף קענען אהיים קומען די נהר פרת אז עס וואלט גערעגנט פריער ס'טייטש טאמער גראד נאך שמיני עצרת וואלט זיך גענומען רעגענען וואלט די נהר פרת פארפלייצט געווארן וואלטן אלע מענטשן וואס וואוינען נאך נהר פרת נישט געקענט אהיים גיין און ממילא האט מען געווארט ביז די לעצטע קומט אן אהיים און נאר נאכדעם נאך פֿופֿצן טאג וואס דעמאלט איז שוין די לעצטע אהיים געקומען האט מען אנגעהויבן בעטן רעגן איז דאס איז טאקע ז' חשון זאגט די הייליגע גמרא אמר ר' אלעזר האט ר' אלעזר געזאגט הלכה כרבן גמליאל די הלכה איז טאקע ווי רבן גמליאל אז מען הייבט אן ותן טל ומטר ז' חשון תניא זאגט די גמרא מען לערנט אין א ברייתא חנניה אומר אז חנניה האט געזאגט ובגולה ס'טייטש אין בבל, וואס אין בבל דארף מען נישט אזוי פרי רעגן ווי אין ארץ ישראל, ס'איז אסאך טייכן און מ'האט געשמועסט, די ערד איז גאר נאס, איז דארט ווארט מען מיט ותן טל ומטר, מ'זאגט נישט ותן טל ומטר ז' חשון, נאר עד ששים בתקופה, ביז זעכציק טאג נאך תקופת תשרי הייבט זיך אן, ס'טייטש האט מיט די וועטער, ס'האט מיט די ווי אונז קוקט מען אן די גוי'אישע לוח, זעכציק טאג נאך די תקופה הייבט זיך אן, דעמאלטס הייבט מען אן ותן טל ומטר. מ'פירט זיך טאקע אזוי היינט, אנפאנג דעצעמבער הייבט מען אן אין חוץ לארץ ותן טל ומטר. זאגט גמרא אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל הלכה כחנניה, אז די הלכה איז טאקע ווי חנניה. פרעגט גמרא איני, איז דען אזוי? והא בעו מיניה משמואל? מ'האט דאך געפרעגט פון שמואל וואס שמואל האט דאך געוואוינט אין בבל, מאימתי מדכרינן ותן טל ומטר, פון ווען הייבט מען אן ותן טל ומטר? אמר להו, האט שמואל געענטפערט, מכי מעיילי ציבי לבי טבות רישבא, טבות רישבא איז טייטש א מענטש טבות וואס איז געווען א רישבא ער פלעגט זיין א פאנגער פון עופות, איז ער האט געהאט האלץ, איז פון ווען מען הייבט אן אריינטראגן די האלץ צו טבות רישבא אין שטוב אריין, דעמאלטס הייבט מען אן זאגן ותן טל ומטר, פארוואס ווייל ביי טבות רישבא פלעגט מען אריינטראגן די האלץ ווען ס'האט זיך אנגעהויבן די ווינטער ווען ס'האט אנגעהויבן רעגענען, איז דאס געווען א סימן וואס שמואל האט געגעבן, זעהן מיר אז שמואל האט נישט געהאלטן מ'דארף ווארטן זעכציג טאג נאכן תקופה, נאר פון ווען טבות טראגט אריין די האלץ. זאגט די גמרא וואס איז די קשיא? דילמא אידי ואידי חד שיעורא קען זיין ביידע מיינען טאקע די זעלבע טאג, זעכציק טאג נאך די תקופה האט זיך אנגעהויבן האט טבות רישבא אריינגעטראגן די האלץ און דעמאלטס הייבט מען אן אין בבל ותן טל ומטר. זאגט יעצט אבער די גמרא איבעיא להו, די בני הישיבה האבן א בעיא געפרעגט, יום שישים, די זעכציגסטע טאג אליין, מ'האט דאך געשמועסט זעכציק טאג נאכן תקופה הייבט מען אן ותן טל ומטר, און וואס איז מיט די זעכציגסטע טאג אליין, כלפני שישים, או כלאחר שישים, איז די זעכציגסטע טאג זאגט מען צו מ'זאגט נישט ותן טל ומטר? זאגט די גמרא תא שמע א מחלוקת, רב אמר יום שישים כלאחר שישים, אז די זעכציגסטע טאג איז אזוי ווי די איין און זעכציגסטע, ס'הייסט מען זאגט שוין ותן טל ומטר אויף די זעכציגסטע טאג, און שמואל אמר יום שישים כלפני שישים אז ניין, די זעכציגסטע טאג איז ווי די ניין און פופציגסטע טאג, ס'הייסט מען הייבט ערשט אן די איין און זעכציגסטע טאג, זאגט די גמרא אמר ר' נחמן בר יצחק וסימנך, אז דו ווילסט א סימן, זאלסט וויסן עילאי בעו מיא, תתאי לא בעו מיא, די וואס זענען אויבן אויף די בערג, זיי דארפן נארמאל וואסער, די וואס זענען אונטן אין די טאלן, זיי דארפן נישט קיין וואסער, ווייל פאר זיי דארף נישט קיין רעגן, ס'רינט אראפ וואסער פון די בערג ממילא דארפן זיי נישט קיין רעגן, און די זעלבע זאך זאגט ר' נחמן בר יצחק, דער וואס איז אויף די בערג, וואס טייטש אין ארץ ישראל, רב וואס קומט פון ארץ ישראל, ער דארף וואסער, ער זאגט מען דארף א טאג פריערט אנהייבן, יום שישים כלאחר שישים, אז די זעכציגסטע טאג זאגט מען שוין ותן טל ומטר, מה שאין כן שמואל, שמואל איז געקומען פון בבל, פון אונטן, בבל איז דאך נידעריגער פון ארץ ישראל, ער האט אפגעשטופט ותן טל ומטר מיט א טאג, ער האט געהאלטן מ'הייבט אן די איין און זעכציגסטע, זאגט די גמרא אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט הלכתא, יום שישים כלאחר שישים, אזוי ווי רב האט געזאגט אז די זעכציגסטע טאג זאגט מען שוין ותן טל ומטר, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, הגיע שבעה עשר במרחשון ולא ירדו גשמים, ס'איז געקומען י"ז חשון, ס'איז נאך נישט אראפ קיין רעגן, איז התחילו היחידים מתענין שלש תעניות, איז די יחידים, ס'טייטש די חסידים, די אנשי מעלה, די חשוב'ע אידן, האבן אנגעהויבן שוין צו פאסטן, א סדר פון דריי תעניות מ'וועט זעהן אין די גמרא בה"ב, ס'טייטש מאנטאג דאנערשטאג מאנטאג, אוכלין ושותין משחשיכה, ס'טייטש די תעניות וואס מ'האט דא געפאסטן, איז נישט א תענית אזוי ווי יום כיפור מיט תשעה באב וואס מ'פאסט אויך ביינאכט, ניין, ביינאכט האט מען געגעסן, און די זעלבע זאך ומותרין במלאכה ברחיצה בסיכה בנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה, די אלע זאכן מעג מען, נאר עסן און טרינקען טאר מען נישט בייטאג. ווייטער זאגט די משנה הגיע ראש חודש כסלו ולא ירדו גשמים, שוין אנגעקומען ראש חודש כסלו, ס'אריבער די בה"ב די יחידים האבן געפאסטן און ס'קומט יעצט ראש חודש כסלו ס'נאך אלץ נישט אראפ קיין רעגן איז בית דין גוזרין שלש תעניות על הציבור דא דארף שוין די ציבור אויך אנהייבן פאסטן א בה"ב און די זעלבע מעשה אוכלין ושותין משחשיכה ביינאכט מעג מען עסן און טרינקען ומותרין במלאכה ברחיצה בסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה ס'טייטש שוין נישט יום כיפור ס'נישט תשעה באב זאגט די הייליגע גמרא מאן יחידים ווער איז דאס די יחידים אמר רב הונא רבנן ס'טייטש תלמידי חכמים ואמר רב הונא נאך האט רב הונא געזאגט יחידים מתענין שלש תעניות שני וחמישי ושני, וואס טייטש די דריי תעניות וואס מען רעדט דא, דאס איז בה"ב מאנטאג דאנערשטאג מיט מאנטאג, זאגט תוס' אין בבא קמא פארוואס טאקע מאנטאגס מיט דאנערשטאגס, אז ווייל משה רבינו ווען ער איז ארויף נעמען די נייע לוחות איז ער ארויף אויף דאנערשטאג און אראפגעקומען מאנטאג, דערפאר די צוויי טעג זענען מסוגל אויף תעניות, פרעגט יעצט אבער די גמרא, מאי קא משמע לן, וואס איז די חידוש פון רב הונא, רב הונא זאגט אז מען פאסט מאנטאג דאנערשטאג מאנטאג, תנינא, שטייט קלאר אין א משנה דף ט"ו עמוד ב', אין גוזרין תענית על הציבור בתחילה בחמישי, אז מען הייבט נישט אן א סדר פון תענית דאנערשטאג, ס'טייטש מען מאכט נישט דאנערשטאג מאנטאג דאנערשטאג מען הייבט קיינמאל נישט אן דאנערשטאג פארוואס? שלא להפקיע את השערים, כדי עסן זאל נישט טייער ווערן, ס'טייטש טאמער דער גאנצע עולם העט לויפן אין די מארק קויפן דאנערשטאג געדאפלט עסן, סיי ווייל ס'איז א תענית און סיי ווייל ס'קומט שבת, העט מען מיינען ס'קומט א הונגער יאר, אלע פרייזן עלן ארויפגיין, דערפאר הייבט מען נישט אן פאסטן דאנערשטאג, אלא נאר שלש תעניות הראשונות, שני וחמישי ושני, נאר מען הייבט אן מאנטאג און ס'גייט ב ה ב מאנטאג דאנערשטאג מאנטאג, זעהן מיר ס'א משנה, און וואס דארף רב הונא זאגן יחידים מתענין שלש תעניות ב ה ב, ענטפערט די גמרא, מהו דתימא הני מילי ציבור, אבל יחיד לא, איך וואלט ווען געמיינט אז יא, א ציבור וואס פאסט טאר נישט אנהייבן דאנערשטאג, ווייל מען האט דאך געזעהן הפקעת שערים ס'קען טייער ווערן עסן, אבער יחידים, די פאר ערליכע תלמידי חכמים וואס פאסטן, זיי וועלן דאך נישט הייבן קיין פרייזן, אפשר זיי מעגן יא אנהייבן דאנערשטאג, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון רב הונא ס'איז נישט אזוי, זיי פאסטן אויכעט ב ה ב, זאגט די גמרא תניא נמי הכי, מ'האט אזוי אויך געלערנט אין א ברייתא, כשהתחילו היחידים להתענות, מתענין שני וחמישי ושני, זאגט די ברייתא ווייטער, ומפסיקין בראשי חדשים, ובימים טובים הכתובין במגילת תענית, טייטש סיי ראש חודש טאר מען נישט פאסטן, און סיי ימים טובים הכתובין במגילת תענית, ס'איז געווען א מגילת תענית אין צייטן פון בית המקדש, וואס דארט איז געשטאנען כל מיני טעג, וואס איז אסור בתענית והספד, מען טאר נישט פאסטן יענע טעג, און מען טאר נישט מספיד זיין יענע טעג, ס'איז אזעלכע ימים טובים, איז טאקע אין די צייט פון בית המקדש יענע טעג, און זעלבע זאך היינטיגע צייטן ראש חודש, טאר מען נישט פאסטן, דהיינו, לאמיר זאגן ס'איז דא א סדר ב ה ב, מען פאסט מאנטאג, און קומענדיגע דאנערשטאג איז ראש חודש, לאזט מען אויס יענע דאנערשטאג, און די נעקסטע מאנטאג פאסט מען מיט נאך א דאנערשטאג. ס'טייטש מען לאזט אויס א טאג וואס איז ראש חודש אדער א טאג וואס מען טאר נישט פאסטן. זאגט די גמרא, תנו רבנן, מ'האט געלערנט אין א ברייתא, אל יאמר אדם, א מענטש זאל נישט זאגן, תלמיד אני, וואס בין איך, איך בין עפעס א חסיד, איך בין בקושי א תלמיד אין ישיבה, איני ראוי להיות יחיד, איך בין נישט קיין יחיד, איך בין נישט ראוי צו פאסטן, ניין, אלא כל תלמידי חכמים יחידים, יעדער וואס זיצט אין בית מדרש און לערנט אלע תלמידי חכמים הייסן כלפי דעם יחידים, און ממילא זאלן זיי טאקע פאסטן, זיי מעגן פאסטן צוזאמען מיט די יחידים. וואס איז טאקע אבער די חילוק צווישן א יחיד מיט א תלמיד? איזהו יחיד ואיזהו תלמיד? איז יחיד, כל שראוי למנותו פרנס על הציבור, איינער וואס מען קען אים ממנה זיין זיין א מנהיג אויפן ציבור, ער ווייסט צו ענטפערן הלכות איבעראל וואס מען פרעגט אים האט ער צו ענטפערן, דאס טייטש א יחיד. פון אים האט די משנה גערעדט אז ער דארף פאסטן די יחידים הייבן אן פאסטן, דאס מיינט די יחידים. תלמיד, וואס מען האט יעצט געזען תלמידים פאסטן אויך צוזאמען מיט די יחידים, וואס מיינט א תלמיד? כל ששואלין אותו דבר הלכה בלימודו, ואומר, ואפילו במסכת דכלה, ס'טייטש אפילו א לייכטע מס' מסכתא אזוי ווי מסכת כלה, טאמער דאס לערנט מען יעצט אין ישיבה, און וואס מען פרעגט אים דארט אין דאס וואס ער לערנט וועט ער ענטפערן, ער קען די מסכתא וואס מען לערנט, דאס הייסט א תלמיד, תלמידים פאסטן אויך צוזאמען מיט די יחידים. זאגט יעצט די גמרא תנו רבנן, מ'האב געלערנט אבער אין א ברייתא, אז לא כל הרוצה לעשות עצמו יחיד עושה, תלמיד עושה, דברי ר' מאיר, ס'טייטש ר' מאיר זאגט, נישט יעדער איינער קען זיך מאכן א יחיד, סתם עפעס א מענטש וואס איז נישט קיין תלמיד חכם, ער זיצט נישט אין בית מדרש, קען זיך נישט פירן ווי א יחיד און פאסטן צוזאמען מיט די יחידים, און זעלבע זאך תלמיד, די תלמידי הישיבה וואס זענען נאכנישט געווען קיין יחידים האבן אויך געהאט כל מיני זאכן, זיי האבן זיך אנגעטון א געוויסע וועג, זיי האבן זיך אנגעטון ווי תלמידי חכמים, איז אויך סתם א מענטש וואס איז נישט קיין תלמיד, טאר זיך נישט אזוי פירן, אזוי זאגט ר' מאיר, דברי ר' מאיר, ר' יוסי אומר, ר' יוסי קריגט זיך נאר אויף די ערשטע זאך, אויף די לעצטע זאך איז ער מסכים, ס'הייסט דאס אז מ'טאר זיך נישט אנטון ווי א תלמיד חכם טאמער מ'איז נישט קיין תלמיד חכם, דאס איז ר' יוסי מסכים, אבער אויף די ערשטע זאך, וואס ער האט געזאגט לא כל הרוצה לעשות עצמו יחיד עושה, אז מ'טאר נישט פאסטן צוזאמען מיט די יחידים, אויף דעם זאגט ר' יוסי נישט אמת, עושה, ס'טייטש מ'מעג יא פאסטן, פארקערט ווייל וזכור לטוב, ס'איז נאך א גוטע זאך לפי שאין שבח הוא לו, אלא צער הוא לו, ס'טייטש די איינציגסטע סיבה וואס מ'טאר זיך נישט אויספירן ווי א תלמיד חכם מ'טאר זיך נישט אויפירן ווי א יחיד איז ווייל ער קוקט זיך אויס ווי א בעל גאוה, ער דרייט זיך ווי א גס רוח, ער פירט זיך אויף ווי א תלמיד חכם ווען ער איז נישט, אבער ווען ס'קומט צו פאסטן, ס'איז נישט קיין שבח, פארקערט, ס'איז א צער, ער וויל זיך מצער זיין מעג ער זיך מצער זיין, זאגט די גמרא תניא אידך, מ'האט עס אויך געלערנט אין א אנדערע ברייתא, אז לא כל הרוצה לעשות עצמו יחיד עושה, תלמיד עושה דברי ר' שמעון בן אלעזר, רבי שמעון בן אלעזר זאגט דא פונקט ווי רבי מאיר, רבי שמעון בן גמליאל אומר, במה דברים אמורים בדבר של שבח, עס טייטש זיך אנצוטון שיין, אזעלכע זאכן ווי א תלמיד חכם, דאס טאר מען נישט, דאס קוקט אויס סתם גאווה, אבל בדבר של צער, פאסטן, איז אוודאי עושה וזכור לטוב, שאין שבח הוא לו, אלא צער הוא לו, ס'איז א צער איז ממילא מעג מען. זאגט די גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט א ברייתא, מי שהיה מתענה על צרה, איינער וואס האט געפאסט אויף עפעס א צרה ועברה, און די צרה איז פאריבער, פאר ער האט געענדיגט פאסטן, אדער על החולה ונתרפא, אויף א חולה, די חולה איז אויסגעהיילט געווארן, האלט ער אינמיטן פאסטן, און די חולה איז אויסגעהיילט, אדער ווי רש"י זאגט די חולה איז געשטארבן, הרי זה מתענה ומשלים, דארף ער צוענדיגן דעם תענית, ווייל אנישט קוקט עס אויס ווי ער מאכט א תנאי מיטן רבונו של עולם, זאגט פאר רבונו של עולם, אז טאמער די צרה העט אוועק, העט ער אויפהערן צו פאסטן, ממילא דארף מען צוענדיגן די תענית, זאגט די ברייתא ווייטער, ההולך ממקום שאין מתענין למקום שמתענין, איינער וואס גייט פון א פלאץ וואס מען פאסט נישט דארט, ס'טייטש ביי אים אין שטאט פאסט מען נישט, און קומט אן א שטאט ווי מען פאסט, הרי זה מתענה עמהן, פאסט ער צוזאמען מיטן שטאט, ממקום שמתענין למקום שאין מתענין, ער גייט פון א פלאץ ווי מען האט זיך אונטערגענומען א תענית צו א פלאץ ווי דארט פאסט מען נישט, הרי זה מתענה ומשלים, דארף ער פאסטן מיט זיין שטאט, פארוואס? ווייל ווי רש"י זאגט נותנין עליו חומרי המקום שיצא משם, ער דארף זיך פירן מיט אלע חומרות, וואס איז טאמער זאגט די ברייתא שכח ואכל ושתה, טאמער ער האט בטעות געגעסן און געטרינקען, איז אל יתראה בפני הציבור, זאל זיך נישט דרייען אינדרויסן אזוי פעט געזעטיגט אזוי מיט א שמייכל אויפן פנים, ער זאל זיך באהאלטן, פארוואס מ'טאר זיך נישט רייצן יעדער פאסט, טארסט דיך נישט דרייען מיט א פולן בויך, ואל ינהיג עידונין בעצמו, די זעלבע זאך טאמער איינער האט געגעסן, זאל נישט זאגן כ'האב שוין סייווי געגעסן מעג איך שוין עסן א גאנצן טאג, ניין, ווייל אז ס'זיך דערמאנט אז ס'איז א תענית, דארף מען אויפהערן צו עסן, שנאמר, ווי זעט מען אזא זאך אז א מענטש זאל זיך נישט דרייען אנגעזעטיגטערהייט אין א פלאץ ווי מענטשן פאסטן, ווייל שטייט ויאמר יעקב לבניו, יעקב זאגט דארט פאר די קינדער פאר די שבטים, ס'איז געווען נאך נאך ס'האט שוין אנגעהויבן די הונגער יאר, זאגט ער למה תתראו, וואס מיינט למה תתראו, אמר להם יעקב לבניו, אל תראו עצמכם כשאתם שבעים, דרייט ענק נישט אזוי מיט א זאטן פנים, לא בפני עשו, ולא בפני ישמעאל, כדי שלא יתקנאו בכם, לערנט מען דא אז מען דארף אויפפאסן זיך נישט צו דרייען אזוי געזאטערהייט אין א פלאץ ווי מען פאסט, זאגט אונז די גמרא נאך א זאך וואס יוסף האט אנגעווארנט די בני יעקב, שטייט דארט אין פסוק, נאכדעם וואס יוסף האט אהיימגעשיקט די ברידער צו יעקב אבינו, שטייט אל תרגזו בדרך, וואס מיינט אל תרגזו בדרך אמר רבי אלעזר אמר להם יוסף לאחיו יוסף הצדיק האט געזאגט פאר די ברידערס אל תתעסקו בדבר הלכה שמא תרגזו עליכם הדרך ס'טייטש עטס גייטס אהיים טוטס נישט אין קיין הלכה רעדטס ענק נישט פארעדטס ענק נישט אין קיין לערנען פארוואס ווייל טאמער וועטס ענק צו פארטיפן אינעם לערנען קען זיין עטס וועטס בלאנדזשערען פרעגט די גמרא איני איז דען אזוי והאמר רבי אלעאי בר ברכיה שני תלמידי חכמים שמהלכין בדרך ואין ביניהם דברי תורה ראויין לישרף אז פארקערט גאר אז צוויי תלמידי חכמים גייען זיי רעדן נישט אין לערנען זענען זיי ראוי צו פארברענט ווערן, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, אליהו און אלישע זענען געגאנגען, ויהי המה הולכים זיי זענען געגאנגען, הלוך ודבר און גערעדט, והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם איז געקומען א פערד פון פייער מיט א רכב פון פייער, עס האט אפגעטיילט צווישן די צוויי, און אליהו הנביא איז פון דארט ארויף אין הימל, על כל פנים שטייט דארט הלוך ודבר אז זיי זענען געשטאנען און גערעדט, און עס איז געקומען א רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם. דרש'נט מען טעמא דאיכא דיבור, די סיבה טאקע וואס די רכב אש און די סוסי אש האבן אפגעטיילט צווישן די צוויי איז ווייל זיי האבן גערעדט אין לערנען, הא ליכא דיבור ווען זיי וואלטן נישט גערעדט אין לערנען, ראויין לישרף, וואלטן זיי נישט אפגעטיילט געווארן, נאר זיי וואלטן געווען ראוי צו פארברענט ווערן, זעהן מיר פארקערט גאר מען דארף יא רעדן אין לערנען אויפן וועג, זאגט די גמרא, לא קשיא, נישט קיין סתירה, הא למיגרס הא לעיוני, ווענדט זיך בקיאות צו עיון, למיגרס בקיאות איבער'חזר'ן גרינגע זאכן לייכטע זאכן, אוודאי מוז מען אויפן וועג זיך מעיין זיין אין א סוגיא קען מען בלאנדזשענען, דאס איז נישט כדאי, זאגט די גמרא ווייטער במתניתא תנא, אין א ברייתא האבן מיר געלערנט אז דאס וואס יוסף הצדיק האט געזאגט פאר די ברידערס אל תרגזו בדרך האט ער געזאגט אל תפסיעו פסיעה גסה, גייטס נישט קיין פסיעה גסה קיין גרויסע טריט, והכניסו חמה לעיר, און גייטס אריין אין שטאט ווען די זון איז אינדרויסן קומטס נישט אן אין א שטאט ביינאכט, און די גמרא איז מסביר אל תפסיעו פסיעה גסה פארוואס דאמר מר פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם אז מען גייט ברייטע טריט, נעמט עס צו א פינף הונדערטסטל פונעם מאור עיניים, מען ווערט אביסל בלינד, און ממילא האט ער זיי געזאגט זאלן נישט גיין קיין פסיעה גסה, וואס איז פשט ער האט זיי געזאגט והכניסו חמה לעיר, גייטס אריין אין טאג ווען ס'איז לעכטיג, כדרב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב, לעולם יצא אדם בכי טוב, ויכנס בכי טוב, א מענטש זאל אלעמאל ארויסגיין ווען די זון איז אינדרויסן, און אריין אין שטאט ווען די זון איז נאך אינדרויסן פאר עס ווערט טונקל, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק הבוקר אור, והאנשים שולחו, אז יוסף הצדיק האט נאר ארויסגעשיקט די ברידער נאכדעם וואס ס'איז געווען הבוקר אור, זעהן מיר אז מען מעג נאר גיין, אז מען זאל נאר גיין, ווען די זון איז אינדרויסן ווען ס'איז ליכטיג, ווי רש"י זאגט ווייל טאמער מ'גייט אין די טונקל איז קודם כל איז ליסטים מצויין, ס'דרייען זיך ראובערס, מ'קען אריינפאלן אין גריבער, און חוץ פון דעם מ'קען מעליל זיין אויף א מענטש, א מענטש גייט ביינאכט קען מען אים חושד זיין ער איז א מרגל, ער איז א גנב, ממילא א מענטש זאל זיך נאר דרייען אויפן גאס בייטאג.